שלמה ברוך השם שיעור נומבער זעקס און זיבעציק מיטן נאמען בשם אומרו, וואס א חילוק ווער עס האט איר געזאגט. זייער א וויכטיגע נושא בכלל אין געזעלשאפט, מען רעדט פון נושאים, מיינונגען, ספעציעל מיט די ווייב און אזוי אויך מיט די קינדער. יעדער ווייסט די חשיבות פון נאכזאגן בשם אומרו, ס'איז א גמרא, ס'האט אסאך מהלכים און פשטים פון אלע סארטן ספרים, די חשיבות פון דעם און די סיבה פארוואס ס'איז חשוב, און בעיקר וואס ס'שטייט אין גמרא אז מיט דעם וואס מ'זאגט נאך א מימרא פון איינער וואס לעבט שוין נישט, געבט מען אים א ניחא דנשמה, מ'געבט אים א כח, ס'איז א גרויסע זאך, שפתיים. די ליפן זאגן נאך מיט די ווערטער, ס'איז א מורא'דיגע זאך ווען מ'זאגט נאך עפעס בשם אומרו. אבער ביי אונזער שמועס רעדט מען ווען מ'זאגט נאך עפעס בשם א לעבעדיגע מענטש, וואס בעצם איז אויך נישט קיין חסרון, ווייל סוף כל סוף איז עס יענעמ'ס, ס'איז יענער האט געזאגט דעם ווארט, האסט געהערט א דרשה, דו זאגסט נאך בשם אומרו, איז דאך א חשוב'ע זאך. אבער ס'קומט פון דעם ארויס, ס'קען ארויסקומען פון דעם א גרויסע חסרון, און די עצה איז א גוטע עצה צו מונע זיין צו נישט זאגן בשם אומרו, ווי איך וועל שוין מסביר זיין. ווען עס קומט צו בין אדם לחבירו, און ס'קען זיין דא א אנדערע מיינונג אקעגן דאס וואס דו זאגסט נאך, אדער ס'איז וויכטיג אז דו זאלסט ווייזן, דיין ראלע ווי א טאטע אין שטוב, נאכזאגן יענעמ'ס מיינונג ווען ס'איז נוגע אלס א מיינונג, האט א חסרון, ווייל ס'צייגט א א סארט אומ-אייגנשאפט, וואס זאגסטו? וואס האלטסטו? דו זאגסט נאך, יענער זאגט, דער מומחה זאגט, כ'האב געהערט אויפן טעיפ, כ'האב געהערט אויפן האטליין, וואס זאגסטו? וואס האלטסטו דארף מען טון צו א קינד? וואס האלטסטו דארף מען פירן א שטוב? וואס האלטסטו דארף מען טון מיט די בודזשעט אזוי אדער אזוי? און ממילא די עצם זאך אז מען זאגט נאך יענעם צייגט עס א חסרון אין די הבנה אין די קלארקייט אין די געזונטקייט פון דעם אומר, ווייל אויב ס'געפעלט דיר איז יעצט זאגסטו עס. פארשטייט זיך דיין מקור איז דארט און ס'איז שיין צו געבן א סיבה פון די מקור. א מיטטיילן די מקור, אבער יעצט ביסטו דער וואס זאגט עס. און אסאך מער פון דעם איז ווען ס'קומט מיט די בני בית אדער מיט אנדערע מענטשן אבער לאמיר יעצט רעדן לגבי די ווייב און ס'איז נוגע מ'דארף דיסקאסן עפעס ס'קען זיין דא א בר פלוגתא איינער וואס האלט אנדערש און דו קומסט זאגן די מומחה האט אזוי געזאגט איז אויסער דעם וואס דו שטעלסט זיך נישט ארויס ווי א מבין ביסטו גורם א א קאנפליקט דא, ס'ווערט א פראבלעם, ווייל מ'קען יעצט נישט דיסקאסן די נושא, און ווייל דו ביסט נישט, דו זאגסט נישט די נושא, דו זאגסט נאר נאך בשם די מומחה, אז אזוי און אזוי דארף זיך פירן א שטוב, אזוי און אזוי דארף זיין צווישן א קאפל. מיט דעם וואס דו באהאלטסט דיך אונטער דעם נאכזאגער, אונטער דעם וועם דו זאגסט נאך, אונטער דעם מומחה, אונטער דעם האטליין, פעלט דיר די אז מ'קען נישט דיסקאסן מיט דיר ווייל דו זאגסט נאר נאך. און איך האלט אז א קשר צווישן צוויי מענטשן, צווישן א מאן און א ווייב, איז געזונט צו דיסקאסן זאכן, ס'איז געזונט צו אויסשמועסן, צו דן זיין. נישט יעדע, נישט אייביג ביסטו גערעכט, נישט אייביג איז זי גערעכט, און נישט אייביג איז דארף זיין איינער גערעכט, אבער מ'דארף עס אויסשמועסן. מ'קען נישט אויסשמועסן עפעס ווען דו באהאלטסט דיך אונטער וואס דער מומחה האט געזאגט. איז וואס האט עס מיט דיר? וואס זאל מען יעצט טון? ווייל דו האסט געהערט דעם מומחה איז ממילא איז דיין ווייב משועבד, און אויב דו הערסט א צווייטע מומחה עט זיין א צווייטע מיינונג, און אויב זי האט געהערט פון א צווייטע מומחה, ס'זענען מער נישט קיין נושאים צו רעדן, וואס געשעהט? ס'ווערט א היץ איבער פראטעקטן דעם מענטש וועם דו האסט געהערט. מ'גייט יעצט אריינגיין אין א סכסוך איבער פראטעקטן דעם מומחה הרב בינעט. וואס דארף דיין ווייב, וואס דארפסטו אים פראטעקטן, וואס דיין ווייב דארף אים פראטעקטן. אויב דו האסט געהערט א נושא. און דאס איז אונזער עיקר נקודה, סיי לגבי קינדער, סיי לגבי די מאן, די ווייב. אויב דו האסט געהערט א נושא און ס'געפעלט דיר, דו האלטסט אז ס'איז ריכטיג, איז יעצט ביסטו די מאן דאמר. יעצט זאג, איך האב געהערט א טעיפ און איך האלט אזוי און אזוי. איך האב געהערט א דרשה, איך האלט אז. דארפסט אפילו נישט זאגן איך האב געהערט א דרשה, אבער עכ"פ, איך האלט. פארקויף נישט ארום קיין שיטות וואס דו האלטסט נישט. און אויב דו האלטסט יא דערפון, איז ביס ביסטו יעצט דער וואס האלט. זאג מער נישט נאך וועם דו האסט געהערט, אדער אדער באהאלט דיך נישט אונטער יענעמ'ס נאמען, ווייל ס'איז בכלל נישט קיין חילוק ווער ס'האט דיר עס געזאגט. לגבי לגופו של ענין, לגבי דארט ווי דו דארפסט זיין די מאן דאמר, ווי די טאטע אין שטוב, די מאן אין שטוב, און בעיקר ווי דארטן ווי א צווייטער קען האבן א אנדערע מיינונג ווי דיין ווייב. במילא, למעשה, ווען ס'איז דא א נושא. וואס דו זאגסט נאך, און דו דארפסט זיין דער מאן דאמר, איז, און ס'איז א מיינונג, ס'איז נוגע לא מיינונג, נישט חס ושלום א דברי תורה, פארשטייט זיך זאג נאך בשם אומרו, אבער ווען ס'איז א מיינונג, זאג עס אין דיין נאמען, קענסט זאגן פארדעם אדער נאכדעם ווי דו האסט עס אויפגעפיקט, אבער דו ביסט יעצט דער וואס זאגט עס, און בעיקר דארט וואו ס'איז נוגע, מ'דארף זיך דורכשמועסן, זאג וואס דו האלטסט, זע צו האלטן זאכן. און זע צו אפקויפן געדאנקן און ברענג עס א אייגענע מיינונג, און אז ס'דא א בר פלוגתא לאמיר עס אויסשמועסן, אפשר איז זי טאקע גערעכט, אפשר איז דער מומחה וועם דו האסט געהערט נישט גערעכט, נישט אין די פאל, וכדומה, זאלט עטס אלע האבן גרויס הצלחה און סייעתא דשמיא.